אין ענין אז ס'זאל אויכעט זיין המעשה הוא העיקר ניט נאר אין יעדער טאג אלס תוצאה פון דעם טאג נאר אויך והוא העיקר דעם סך הכל פון די אלע אכט טעג וואס קומט דערנאך ארויס בנוגע למעשה בפועל איז דאך פארשטאנדיג אז כל זמן אז מען האלט אינמיטן פון די האלט טעג אפילו אז מען האלט שוין צום סוף פון די אכט טעג איז נאך אלץ ניטא די בחינה צי האט האט ער זיך אויסגעפרואווט בנוגע למעשה בפועל, און אויב ער האט זיך אויסגעפרואווט האט ער דעמאלט געהאט די בחינה בזה, מיטן סך הכל אז עס איז געווען דער ענין המעשה בפועל, און ס'איז געווען בתכלית השלימות, ניט נאר שלימות, אז ס'איז ניטא קיין ענין של חסר, נאר אויכעט שלימות, אין דעם אפטייטש פון לשון שלימות. אז די זאכן וואס ווערן אויפגעטון ווערן אויפגעטון בתכלית השלימות, און וואס אין דערויף גופא על דרך ווי מען זאגט בנוגע צו חנוכה, אז חנוכה לערנט אז יעדער טאג דארף צוקומען אלץ מערער און מערער מעלין בקודש, אפילו אז ער האט שוין דורכגעטון דעם ענין פון מעלין בקודש גלייך ביים צווייטן טאג האט ער שוין באוויזן אז ער איז מעלה בקודש. איז דאס ניט מספיק און ער דארף אזוי אויפטאן במשך פון אלע גאנצע זיבן טעג וואס זיי זיינען כולל אלע שינויים פון ימי השבוע, על דרך זה איז אויכעט פארשטאנדיק אז לאחר ווי ס'ענדיגט זיך ימי החנוכה איז נאכאלץ ניט ברור און מ'קען ניט זיין זיכער מיט זיך אז מ'האט אין דערויף די שלימות. על כל פנים אויכעט די שלימות מיט דעם אפטייטש פון תכלית השלימות ניט נאר אז ס'איז ניטא קיין חיסרון נאר שלימות און תכלית השלימות דארף מען אויף דערויף האבן אז ס'קומט די בחינה אין א זמן ווען ס'האט זיך גענדיגט די אלע אכט טעג און דערנאך זעט מען ווי אזוי ער פירט זיך אויף ובפרט בנוגע למעשה בפועל און מען זעט אז דעמאלט איז ניכר אין די מעשה בפועל ניט נאר אז ער איז דורכגעגאנגען חנוכה, און ניט נאר אז ער איז דורכגעגאנגען חנוכה ווי מהדרין מן המהדרין, אז ס'איז געווען בכל יום ויום איז ער הולך ומוסיף, און האט אויכעט אזוי דורכגעטאן על כל בני ביתו, און ווי מהדרין מן המהדרין איז, איז יעדערער.

על אחת כמה וכמה פון שמחת היין און כמדובר בארוכה כמה פעמים במשך שנה זו במיוחד, און דעמאלט איז מען אויכעט זיכער וויבאלד ער וועט עס טון גלייך אין דעם ערשטן טאג נאך חנוכה, דערנאך זעט מען אז ער טוט אזוי דעם צווייטן טאג נאך חנוכה, און ניט נאר ער טוט אזוי, ער טוט נאך בהוספה. דאס הייסט אז חנוכה האט אים געלערנט אז נישט נאר בכלל נר מצוה ותורה אור על פתח ביתו מבחוץ, נאר אויכעט אין אן אופן אז הולך ומוסיף מיום ליום, און אפילו אז ס'קומט דערנאך א טאג נאכדערוף איז ער זיך נישט מסתפק, כמוזכר לעיל, דערפון דערמיט וואס ער האט שוין באוויזן אז אויך דערצו איז ער א שייכות, נאר על דרך ווי ימי חנוכה עצמם איז ער מוסיף נאך א ליכט נאך מערער, ווי ביום בלילה השני און דערנאך בלילה השלישי וכו', און דערנאך איז ער אזוי ממשיך במשך כל ימי השבוע, ניט קוקנדיק אויף די שינויים וואס ס'דארף זיין. על פי הלכה און נישט זיי על פי הלכה אין עניינים פון אידישקייט אין פארשידענע אופנים אין עבודת הוויה עבודת השם אין עבודת הוויה איז ער נאך מערער מוסיף אויכעט אין דעם אופן פון הולך ומוסיף באור ובכל ענייני טוב וקדושה ובכל ענייני נר מצוה ותורה אור און אויכעט אין די אלע עניינים פון בכל דרכיך דעהו וכל מעשיך לשם שמים כמדובר כמה פעמים בארוכה, און דאס ווערט ביי אים א הנהגה תמידית בכל השנה כולה, און ניט א הנהגה תמידית אין דער נקודה, אז דאס אין די זעלבן מידה און מידה והגבלה, אדער אפילו שלא בהגבלה, אבער בכל אין דעם זעלבן אופן און דעם זעלבן סוג, נאר אין דערויף גופא גייט ער אריבער פון איין בלי גבול אין א בלי גבול וואס דאס איז בערך דעם פריערדיגן בלי גבול כמדובר כמה פעמים אז אויכעט אין בלי גבול איז דא כמה דרגות בזה, בדוגמא ווי מ'זעהט א בלי גבול אין מספר הנקודות אין א קו.

כמות וואס האט דריי עניינים אורך ורוחב ועומק, און דעמאלט קומט נאך צו א דריטער בלי גבול, און דערנאך אז ס'רעדט זיך אין עניינים רוחניים קומט נאך צו כמה אופנים אין בלי גבול וואס ער איז מוסיף פון רוחניות על גשמיות און די רוחניות עצמה מוסיף מעולם לעולם וואס יעדער עולם לגבי דעם עולם שלפני זה. איז ער אויכעט אן אופן פון בלי גבול וכמדובר בארוכה כמה פעמים, וואס דערפאר איז אויכעט כאן הזמן והעניין והעיקר אויף נאכאמאל מעורר זיין אז איצטער הייבט זיך ערשט אן די בחינה צי ס'איז דער מעשה הוא העיקר בפועל און אין אלע פרטים ווי מ'האט עס גענומען פון חנוכה און מ'האט עס אראפגעבראכט אין מעשה אין אזוינע טעג וואס דארף זיין אינגאנצן באתערותא דלתתא, און אויך אין אתערותא דלתתא מאנט מען אז ער זאל אויכעט האבן אין זיך דער ענין פון מוסיף מיום ליום, און פועל'ט אזוי אויכעט בכל בני ביתו, וואס בכללות איז דאך דאס כל עם ישראל זענען דאך בני בית פון יעדער אידן, ווארום ס'איז דאך אן עם אחד ואב אחד לכולנו כמדובר כמה פעמים מאנט ער אויכעט ביי יעדערען פון זיי אויף, אז ביי יעדערען פון זיי זאל אויכעט זיין הולך ומוסיף ואור מיום ליום במשך כל השנה כולה,